און נישט צו לאנג ארום גייט מען פארדיר צינדן לעכט. די לעבן איז זייער קורץ, ס'האט מען עס נאר איין מאל, מען מאכט עס נאר איינמאל דורך און ס'איז מורא'דיג שנעל. דארפסט לעבן דיין עכטע לעבן, דו דארפסט אטשיוון דיינע גאולס וואס דו דארפסט אטשיוון, דיינע טשעלענדזשעס וואס דו דארפסט איבערקומען, דיינע איידיעס וואס דו דארפסט עקסעקיוטן, ס'איז שארט און עס דארף מען טון למעשה, געגאנגען. ביי די וועי דאס איז נישט געווען קיין לייף אינשורענס עד, כ'וואלט געקענט אזוי גאנץ גוט, יעצט א מענטש האט טאקע איינמאל, א מענטש לעבט איינמאל און ער קען זיך נאר איינמאל טון דאס וואס ער האט צו טון, אבער דורינג זיין לייף טיים, דורינג זיין לעבן קען מען זיך טוישן, א מענטש קען ווערן בעסער, א מענטש קען ווערן ערגער. א מענטש קען האבן פראבלעמס, סעלושענס. פארוואס איז טשעינדזש אזוי שווער? פארוואס איז אזוי שווער פאר א מענטש צו טוישן עפעס אין זיין לעבן? מענטשן קענען רעדן פון א בעסערע לעבן, זיי קענען רעדן פון א בעסערע העלט, א בעסערע מיינדסעט, מער געלט, אבער זיי טוישן עס נישט אויף א דיעפ לעוועל און אויף אייביג. מענטשן טרייען עפעס צו טוישן אין זייער לעבן, מען נעמט זיך, מען גייט עס טון, ס'האלט אן א וואך צוויי און גארנישט, בעק טו סטעפ וואן. פארוואס ווארטן מענטשן אויף טראמע, דיזיס, פעין און סאפערינג צו טוישן זייער לעבן פערמענעטלי? א מענטש קען טוישן זיין לעבן דורך פעין און סאפערינג, אדער קען א מענטש טוישן זיין לעבן אין א סטעיט פון דזשוי און אינספירעישן. וואס איז טשעינדזש? און וואס מיינט זיך טוישן? א יעדע מענטש לעבט אין א פראגראם, אין א אוראמעריק רוטין, איך רוף עס אוראפיילעט. שטייסט אויף צופרי, דו טוסט דיך אן, קאפי, דיינע זאכן וואס דו טוסט, די מענטשן וואס דו טרעפסט, דרייווסט דיין קאר, קוקסט דיין פאון, דיין סאושעל מידיע, דיין וואטסעפפ סטעטוס, דיינע אימעילס. אלעס איז א רוטין. אלעס איז בערך די זעלבע זאכן ווי נעכטן. א מענטש האט בערך זעכציג צו זיבעציג טויזנט מחשבות א טאג, און קוים פינף פראצענט לייגט מען צו צו וואס מען טוט און וואס מען טראכט. פינף און ניינציג פראצענט עקשאנס פון מענטשן ווערן געטון אוראמעריק און מען דארף נישט צולייגן אטענטשן ווען מען טוט עס. די באדי ווייסט פון זיך אליין וויאזוי עס צו טון, אן טראכטן. וויאזוי ווערט א מענטש געפראגראמט? וויאזוי ווייסט די באדי פון זיך אליין וויאזוי צו טון זאכן? ווען א מענטש טראכט, וועקט עס אויף געפילן. א פילינג מאכט א מענטש טון עקשן. ווען עפעס געשעהן צו דיך, אדער איינער זאגט דיך עפעס, אדער דו האסט געזעהן עפעס, נישט קיין חילוק גוט אדער שלעכט, ווען א מענטש טראכט און פילט די זעלבע זאך איבער און איבער, ווערט עס א חלק פון אים און ס'ווערט אין דיר פראגראם. די באדי ווייסט אליינס וויאזוי עס צו טון, ווייל ס'איז פילינגס. יעצט איינמאל דו ביסט שוין צוגעוואוינט, דארפסטו שוין נישט צולייגן קאפ צו די מחשבה, פילינג אדער עקשאן, עס קומט שוין פון זיך אליין. און אויב ווילסטו עס טוישן, דארפסטו טשעינדזשן די וועג וויאזוי דו טראכסט, די וועג וויאזוי דו פילסט, און די וועג וויאזוי דו עקסט. א מענטש וויל זיך אויסלערנען וויאזוי צו דרייוון א קאר אדער וויאזוי צו שפילן א פיאנא, דארף מען די ערשטע פאר מאל צולייגן אטענשאן, מען לייגט צו קאפ, מען שפילט איינמאל, מען שפילט נאכאמאל, מען דרייווט נאכאמאל, ביז ס'ווערט א פארט פון זיך, ביז ס'ווערט אוטאמעטיק און מען טוט עס פון די הארץ ארויס. פונקט אזוי ווי ס'איז שווער זיך אפצוגעוואוינען פון א אדיקשאן, די זעלבע שווער איז צו פראגראמען און זיך צוצוגעוואוינען צו א נייע העביט, א נייע רוטין. ווען ווערט עס אוטאמעטיק און געפראגראמט טו סטעי? פערמענענטלי. ווען דו טוסט עס אזויפיל מאל אז דיין באדי ווייסט שוין בעסער ווי דיין מח וויאזוי עס צו טון, ווייל אזוי צוגעוואוינט איז ער. די זעלבע איז מיטן גיין אין דזשים, מען דארף זיין פערסיסטענט און ס'דארף זיין אין א רוטין. יעצט די באדי, די גוף, האט נישט ליב טשעינדזש, ער איז קאמפארטעבל, ער האט נישט ליב ארויסצוגיין פון זיין קאמפארט זאון. און נאך א זאך, ער ווייסט נישט קיין חילוק פון שלעכטס אדער גוטס, צו וואס ער איז צוגעוואוינט, דאס האט ער ליב און דאס טוט ער. א מענטש קען זיין אין פעין, אבער אויב די באדי איז צוגעוואוינט און האט עס גענוג מאל, הייבט ער עס אן נישט פילן. און אויב טוט ער עס גענוג מאל און ער באקומט עס נישט, הייבט ער עס אן צו דארפן. די פראבלעם איז, מיט די פינף פראצענט וואס אונז קענמער טראכטן, קען מען יא מאכן א חילוק פון גוט אדער שלעכט. וועגן דעם זענען מענטשן דעפרעסט, זייער באדי בעט זיך פאר נאך סאפערינג, נאך פעין, נאך פאווערטי, און זייער מח זאגט זיי ניין שעפעלע, דאס טוט וויי, דאס איז נישט אקעי. אבער זיי זענען צוגעוואוינט צו דאס וואס זייער באדי דארף. א מענטש טראכט, כ'גיי מיך נעמען, כ'גיי מיך טוישן, מ'גייט מאכן טשעינדזש. די פראבלעם איז, די מח טראכט איין זאך, און דיינע פילינגס און עקשאנס זענען צוגעוואוינט צו עפעס אנדערש. דיינע פילינגס און עקשאנס זענען נישט אויף די זעלבע לעוועל ווי דיינע מחשבות, ס'איז נישט אויף די זעלבע פריקווענסי, ס'איז נישט אין די זעלבע ווייבערעישן, פאר דעם פעילט מען, פאר דעם פאלן מענטשן דורך. וויאזוי קען מען האבן די טאטס, פילינגס און עקשאנס אין איין לעוועל, אין הארמאני? וויאזוי קען מען עס טוישן און טשוזן דעליבערטלי די מחשבות און פילינגס און עקשאנס וואס מ'האט ליב און דאס וואס מ'וויל? דא דא קומט אריין מעדיטעישן. א מענטש קען לעבן אדער אין סורווייוועל אדער אין קריעישן. דאס מיינט, א מענטש האט מחשבות, א מענטש האט געפילן, א מענטש האט עקשן. דו קענסט עס לאזן גיין און ווערן געפושט פון דיין ענווייראמענט, פון דיין קאנדישאנינג, מיין טאטע מאמע זענען שולדיג, איך בין נאך געבוירן ביי זיי, מיין רבי איז שולדיג, מיין בעל הבית איז שולדיג, מיין שותף איז שולדיג, מיינע קינדער זענען שולדיג, מען קען בלעימען אלעס אין די אוטסייד וועלט, אדער קען מען אליין טשוזן דעליבערטלי דאס וואס מען וויל און דאס וואס מען וויל טראכטן און דאס וואס מען וויל ליב האבן און דאס וואס מען וויל פילן און עס טון למעשה. יעצט ווען א מענטש גייט און לעשט אויס די גאנצע ריעליטי, לעשט אויס אלעס, באקומט נישט קיין נייע אינפארמעישן, לעשט אויס די גאנצע זאך פון מעטער, אלעס ווערט אויס פיזיקל, ער מאכט צו זיין אויגן, הי איז אוט, נישטא קיין שום נייע אינפארמעישן נישטא גארנישט, די טאוט וועלט, די טאוט ריעליטי, ווערט מער עכט ווי די פיזיקל טרי די ריעליטי, מינינג טו סעי אז ווען א מענטש אימעדזשינט זיך עפעס, א מענטש זעצט זיך אראפ לאמיר זאגן פאר צוואנציג דרייסיג מינוט צו פאר אפילו א שעה און אימעדזשינט זיך איין ספעסיפיק זאך, די באדי, די גוף, ווייסט נישט קיין חילוק צו עס איז עכט, צו עס איז געפלעיד ביי אימעדזשינעישן. אקעי? די אימעדזשינעישן פאוער אין א מענטש איז גענוג שטארק אז אז א מענטש'ס גוף וועט מיינען אז ס'עכט. דא ליגט די חכמה פון טשעינדזש. יעצט ווען דו זיצט ביי מעדיטעישן און דו אימעדזשנסט דיך דיין פיוטשער, דו אימעדזשנסט דיך א זאך וואס איז נאכנישט ריעליטי, א זאך וואס איז נאכנישט, אבער דו האסט בכח אימעדזשינעישן, מיט דיין מחשבה קענסט עפענען פילינגס און דו פילסט ווי דו ביסט דארט, קריעיט עס א פרעזענט פיוטשער, ס'איז אזוי ווי יעצט, נישט פיל ווי ס'איז דא אזא פלאץ און דו קענסט ווען אהין גיין, הייב אן פילן ווי דו ביסט דארטן, הייב אן פילן די פראבלעמס וואס דו דארפסט ווען פילן ווען דו ביסט אין דעם מצב. די באלב, די עראפלעין, אינטערנעט, די אלע זאכן זענען אזוי אראפגעקומען אויף ריעליטי. דורך פילינגס, נישט סתם דורך אויפקומען א איידיע אדער אויפקומען מיט סתם א מחשבה און דעטס איט. דו דארפסט אינוואלוון פילינג, דו דארפסט עפענען דיין הארץ. צו ס'איז א נייע וועג וויאזוי דו ווילסט עקטן, צו ס'איז א נייע עטיטוד, צו ס'איז סתם א נייע איידיע. ס'דארף זיין מחשבה, ס'דארף זיין פילינגס, און פארשטייט זיך עקשנס. יעצט, מ'האט גערעדט וועגן טשעינדזש און וועגן זיין קאמפארטעבל. איך אויף מיין שאו דא, איך בין אויך קאמפארטעבל און מיך איז אויך שווער צו טוישן זאכן און זיך צוצוגעוואוינען צו נייע זאכן. עז וועל צו רעדן אויף קעמרע און וויאזוי צו רעדן, וויאזוי צו עקספרעסן און וויאזוי צו צו אינטערוויוען איינעם איז אייביג איז אינוואלווד טשעינדזש. א מענטש דארף אייביג ארויסגיין פון די קאמפארט זאון. ער דארף טשעינדזשן. איך איך האב, די בעקגראונד איז געווען רויט. כ'האב עס געטשעינדזשט. וויפיל מאל האב איך געזאגט wow אינמיטן די שאו, איי גאטע פאוקעס און טשעינדזש איט. וויאזוי? איך טראכט, איך זעה, אה, א פראבלעם, אקעי, מ'דארף עס נישט טון. יעצט טראכט איך נישט, אקעי, לאמיך נישט זאגן wow, לאמיך נישט זאגן wow. איך קאנטעמפלעיט, איך מעדעטעיט אסאך. איך האב מיך מעדעטעיטעד, איך טו מיין שאו אן זאגן wow. בקיצור, מען דארף נישט ווארטן עפעס זאל געשען דיך צו טוישן, דו מאך אפ מיט דיין אייגענע רצון, מיט דיין אייגענע ווילן, און זיי קלאר מיט דיך וואס דו ווילסט טשעינדזשן, און מאך א קאמיטעד דעסיזשן, און זיי פערסיסטענט, און טו עס אזויפיל מאל ביז דיין באדי וועט ווערן צוגעוואוינט און דו העסט עס טון פון דיין הארץ ארויס. און פאר די וואס האלטן זיך נישט ביים טשעינדזשן איז דא גענוג לעכט.